פורים קטן נ ב, די רבי געב אוט די לעצטע טיים די רבי געב אוט א מאמר וואס ואתה תצוה, אלסא דער די בעיסד אן די פריערדיקע רבי'ס מאמר אין תרפ"ז ביפאר הי וואס ארעסטעד, ענד קאוד בי דעט דיס פארברענגען אין תרפ"ז קאוזד וואס קאוזינג דיס דיס ארעסט, פריערדיקע רבי וואס דער אנבעליוועבל טינגס וואט עפענד ביי דיס ביי דיס פארברענגען, אקעי סאו וויר גאנע סטארט, אות אלף, וועגן פרשת תצוה. שטייט אין בעל הטורים און ברענגס דאון אין די פוטנאוטס עס איז באמת איז פון רבינו בעלי התוספות און איטס ארעדי פון די זוהר וואט דאס וואט דאס די בעל הטורים סעיס אז דאס איז די איינציגע סדרה משעה שנולד משה אין וועלכע עס ווערט נישט דערמאנט דער נאמען פון משה רבינו עד משנה תורה יו גאו פון ווען משה וואס בארן טיל

סאו די רבי איז ענסערינג, די רבי איז ענסערינג וואט איז איט, ווערי סימפל, דברים איז נאט לייק בראשית שמות ויקרא במדבר, דברים איז די רעפעטישן וואט משה איז טעלינג אס וואט עפענד וויט די אידן פראם ווען די מצרים טיל דיי קעים אוט אינטיל איז רעדי טו גאו אינטו ארץ ישראל, וואט דאס האו דאס איט סטארט, אלה דברים אשר דיבר משה, דאזנט העוו טו בי מענשענד משה אין עווערי פלעיס, די האול דברים איז וואן טינג אוו משה רבינו. סא ווייל משה האט געזאגט מחני נא מספרך אשר כתבת, און קללת חכם אפילו על תנאי באה, די גמרא אין מכות טעלס סאמטינג ווערי אינטערעסטינג, איף א חכם מעקס א קללה און ער מעקס א קאנדישאן, און די קאנדישאן דיד נאט, דיד נאט גאו טרו, משה רבינו סעז, איף יו נאט פארגעווינג דעם, ערעיז מי פון מיין בוק, סא לכאורה, דער אייבשטער דידנט ערעיז דעם, סא אי שודנט האב בין מחני, קללת חכם איז ביענג מקויים איווען על תנאי, און איז דאס נתקיים געווארן אין דער סדרה, סאו דעטס וואט די בעל הטורים סעז, אין פרשת תצוה ווען דער אייבישטער טוק אוט די נעים אוו משה רבינו. יעדער ענין און פרט אין תורה איז בדיוק דארף מען זאגן אז דאס וואס דווקא פרשת תצוה איז אויסגעקליבן געווארן אז אין איר זאל אויסגעפירט ווערן די מחני נא מספרך וואס שטייט אין פרשת כי תשא, סאו. תורה איז פרעסייז אין עווריטינג, וויי דיד דעי טשוז פרשת כי תשא, תצוה, וויי נאט א דיפרענט פרשה, איט העז טו בי א ריזען, א קאנעקשאן, א דיפער קאנעקשאן וויט וויי דווקא תצוה, און די רבי איז סעינג אין די ברעקעטס, ובפרט אז לכאורה וואלט, ליסען טו דיס קוועשאן, וואלט מער מתאים געווען צו מרמז זיין אויף דעם ענין, אז אמירת משה איז מקוים געווארן אפילו על תנאי אין איינער פון די סדרות וואס קומען נאך און וועלן וועשן וועגן מרמז, רבונו של עולם, ווער דיד משה רבינו סעי מחני? נעקסט וויק אין פרשת כי תשא, וואט דו טעיקינג הים פון פרשת תצוה, ווי דאנט איווען נאו אבאוט איט יעט, איף איי סטארט לערנינג חומש נאו, פירסט טיים איי לערן חומש און איי סי משה'ס נעים איז נאט מענשענד, איי טינק וואי? סאו פוט איט עפטער כי תשא, ווען די תורה טעלס אס וואט העפענד, און איז דאס דערפאר, סאו וואטס די ריזן דער רבי פוט איט אין דווקא אין פרשת תצוה, וואס דער ענין פון מחני נא מספרך איז מתאים צום תוכן פון דער סדרה.

דיס איז וואן קוועשן דעט ווי וויי דווקא פרשת תצוה, ווערי איזי קוועשן און אנדערסטוד, ענד עספעשעלי איף די סטארי דאט העפענד מיט משה איז אין כי תשא וויי יו פוט איט אין תצוה, פוט איט אין ויקהל פקודי, פוט איט אין אנדערע פרשת עפטער יו לערן אבאוט איט. אות ב. אויב אויך דארף מען פארשטיין אנאדער קוועשן, די כוונה אין דעם וואס לא הזכיר משה בזה הסדר, לשון אוו די בעל הטורים, איז נישט אז דא רעדט זיך נישט וועגן משה, יו נאו וואט, איי וואלד טינק דעט ואתה תצווה אין די האול פרשה משה איז נאט דער, איטס נאט, אנלי די נעים אוו משה איז נאט דער, נאר אז משה ווערט נישט דערמאנט בשמו, אבער אין דער סדרה, אין דער סדרה רעדט זיך וועגן משה און אין א ריבוי פסוקים, די אפעסיט, א לאט אוו פסוקים, און די רבי סעז נאט נאט אינאף, נאכמער, די התחלת הסדרה און שם הסדרה וואס איז מרמז כידוע אויפן תוכן פון די גאנצע סדרה ואתה תצווה, די רבי ברינגס סאמטינג ווערי אינטרעסטינג יו עסק א טשיילד וויטש פרשה יור לערנינג היז גאנע סעי תצווה,

און דער סטו דאס דער רבי איז גאנע עקספלעין וואט איט מינס עצם אוו א פערסאן איז מאטש הייער ענד ווערי היי אין רילעישאן טו היז נעים ווער דו ווי סי איט ענינו פון א שם איז וואטס די איידיע אוו א נעים בכדי אז דער צווייטער זאל אים קענען רופן איף איי ליוו אין א דעזערט איי דאנט ניד א נעים נאובאדי איז גאנע קאל מי וואט דו איי ניד א נעים פאר איי ניד א נעים יו שוד בי עבל טו קאל מי און סעי העלאו און קאל מיי נעים אבער דער עצמות ומהות פון א מענטשן איז העכער און טיפער פון האבן א שייכות צו א זולת במילא העכער פון א יור עצם עס ווי סעי איף יו ליוו אין א פלעיס דעט יו נאבאדי איז קאלינג יו יו דאנט ניד א נעים קאוז דיס איז יור עצם איז הייער פארקערט עס האט נאטינג טו דו מיט א זולת קומט אויס לפי זה קומט לפי זה אויס באדעם ליין אז אדרבה דער אופן ווי עס איז מקוים געווארן דער מחני אז משה ווערט דארט דערמאנט נישט בשמו נאר דורך די ווערטער ואתה תצווה ווייזט אויף נאך א גרעסערע מעלה ווי שם משה רבונו של עולם יו סעד דער אייבישטער פאנישט משה ביקאוז הי סעז מחני סאו הי טוק הים אוט

וועט וועט מען דאס פארשטיין ביי אקדים הביאה, די רבי איז גאנא גיוו טו מאר קוועשאנס עקספלעינינג סאמטינג עלס, דען ווי גאנא קאם בעק און אנדערסטענד וואט איט איז, וועט מען דאס פארשטיין בהקדים הביאור אינעם גודל הענין פון בקשת משה מחני נא מספרך אשר כתבת, ופירוש רש"י מכל התורה כולה, ווי העוו טו גאו אנדערסטענד וואט דיד משה רבינו סעי, משה רבינו סעז ערעיס מי פראם די האול תורה, וואט דאס איט וואט דיד.

איי לוקט איט אפ איי דידנט אנדערסטענד וואט מין משה נתן נפשו על התורה סאו ווערי אינטערעסטינג משה רבינו וואס אן די בארג עפטער עשרת הדיברות יא משה רבינו סטעיט פאר פאר הי ווענט אפ פאר פארטי דעיס רייט און דען דער אייבשטער וואנט טו גיב אים די תורה נאט אנלי עשרת הדיברות באט די תורה הי בראט דאון די לוחות און וויד די תורה דען דער אייבשטער טאלט אים לך רד מגדולתך און הי קעים דאון און טאלט די אייבשטער דעט היז מסירות נפש פאר די אידן הי סעד יו מאסט פארגיוו די אידן ענד דען איים גאנע טעיק די תורה, סאו די אייבישטער סעז איף יו מוסר נפש סאו מאטש פאר די אידן איים גאנע גיוו יו די תורה, סאו דעט מינס מסר נפשו על תורה, דעריבער דערפון איז פארשטאנדיג אז דער ענין פון מחני נא מספרך מכל התורה כולה ווער דאס איט טאטש, ער רירט אן די עצם מציאות אנדערליין די עצם מציאות פון משה'ן ווי עס איז איינס מיט תורה, זכרו, איטס מבהילדיקע ווערטער, זכרו, דער אייבערשטער סעז, זכרו תורת משה עבדי. און צוליב וואָס האָט זיך משה אַזוי אײַנגעשטעלט אויף פּועלן אַ כּפּרה אויפֿן חטא העגל? יו נאָו וואַט? לעטס סי וואָט משה, וואַט דיד משה וואָנט היר? יו נאָו וואַט הי וואָנטעד? וואָס פּועלן אַ כּפּרה אויף חטא העגל? וואָס חטא העגל איז אַ חטא הכי חמור. און ביז אז אלע שפעטערדיגע חטאים און זייערע עונשים זיינען פארבונדן מיט חטא העגל, כמו שנאמר, וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם, איטס סאטש א הארש, איטס סאטש א טינג, די די חטא העגל, דעט גאד פארביד, עניטינג דעט העפענס סינס משה רבינו טרי ענד האלף טאוזענד יערס אגאו אלמאסט, טיל טודעי, עניטינג דעט העפענס, און דער איז א פאנישמענט, דער איז א פארט אוו די פאנישמענט העז טו דו וויט פאנישינג פאר די חטא העגל. סאו איז תמוה, סאו נאו איז א מעידזשער קוועסטשען היער, ווי קומט עס אז משה זאל איינשטעלן זיין עצם מציאות, וואס איז פארבונדן מיט תורה, משה טעיקס היז עסענס וואט איז דעט איז תורה, וואט איז הי דואינג איט פאר, נאט פאר די צדיקים, הי'ז דואינג איט פאר די טייל אידן וואס האבן חוטא געווען בעגל, כולל די עושי העגל וואס זענען געווען היפך פון לא יהיה לך לא תעשה די דיד, היפך אויף די עבירות אויף לא יהיה לך אלקים אחרים, אינגאנצן אפגעריסן, ליסטען טו די לשון, די רבי דאזענט יוז דעט סארט לשונות, אפגעריסן אינגאנצן רחמנא ליצלן פון תורה, ווי משה רבינו סעז, טעיק אוועי מיי עסענס, טעיק מי אוט פרום די תורה, דעט משה רבינו איז תורה,

וואט וואט דאס איט מין ביקאז יו'ר נאט מוחל דעם טעיק מי אוט אוו תורה וואט וואט איז איט איטס פאנישינג חס ושלום די אייבישטער טעיק מי אוט אוו די תורה יו דאנט וואנא בי מוחל טעיק מי די רבי סעז אין פוטנאוט אייטין ווערי געשמאק די דער רמב"ן און די אברבנאל און די תרגום יונתן בן עוזיאל סעי ווערי געשמאק דעי סעי מחני נא מספרך מינס קיל מי

אקעי, רשי איז מבאר א ווערי אינטרעסטינג, ביי די וועי א ווערי אינטרעסטינג רשי, רשי איז קאמפליטלי נאט אנדערסטוד, ענד ביי די ענד ביי די לעסט פארט לעסט פעידזש אוו די שיחה, די רבי איז ענסערינג די רשי אלסא מבהיל על הרעיון, פשוט. רשי איז מבאר אז דערמיט האט משה געוואלט באווארנען, יו נאו וואט משה סעד מחני נא מספרך, הי וואנטעד טו סעי סאמטינג טו אבאוט הימסעלף, שלא יאמרו עליי שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים.

האט משה געוואלט פועל'ן א כפרה אויף חטא העגל, און נישט צו באווארענען זיך שלא יאמרו עלי כו'. רבונו של עולם, משה רבינו איז נאו עסקינג טו פארגיוו די אידן, הי העז אין היז מיינד דעט די אידן אר גאנע טינק דעט הי וואזענט די ראוי טו דו, און די רבי סעיז איווען מאר, אויך ועיקר, די קוועסטשען איז איווען סטראנגער, ווען עס רעדט זיך וועגן נישט אויספירן חס ושלום תשא חטאתם, לעטס סעי משה רבינו איז נאט גאנע בי עפעקט ביי די אייבישטער טו פארגיוו דעם. חטאה גדולה, טערעבל חטא. וואס פאר א תפיסת מקום האט ביי משה רעיא מהימנא וואס מען וועט זאגן וועגן אים? קוועסטשען.

משה רבינו איז איין זאך ממש מיט כלל ישראל, ווי דאס איז נישט שייך צו אפטיילען פון אידן בכלל ובפרט, משה רבינו איז עם ישראל, ענד ווי האוו טו רימעמבער ווען מיר לערנען די שיחה ווי האוו טו טינק אלל די טיים אוו די רביים און אוו אוו אוער רבי האו די קאנעקשאן איז ענד ספעשעלי עז די עז ראביי האלצמאן מענטשענט דעט איטס פונקט תצוה דעט תשנ"ב די רבי געיוו אוט דיס לעסט מאמר די רבי געיוו אוט וואז ואתה תצוה וויטש יער די רבי סעד

און וואט דאז איט סעי אין דען איט סעיז אין פרשת דברים איט סעיז ואשלח מלאכים דען איט סעיז וישלח משה מקדש אל מלך אדום וואט איז גאינג אן היער הו סענט מלאכים משה אין די סעים סעים פלעיס ווער ווי סענד וואן טיים איט סעיז משה וואן טיים איט סעיז וואט איז איט ליסן וואט רשי סעיז משה אנבעליוועבל רשי פון מדרש תנחומא ס'א תנחומא משה הוא ישראל וישראל הוא משה שנשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכל. דעטס וואט דעטס וואט דעטס וואט רשי ברינגס דאון דער. סאו דעט מיענס דעט משה רבינו מיט אידן אר וואן טינג. און דער רבי ברענגט פרוף וואס דערפאר האט דער חטא העגל געפועלט א ירידה אין משה כמאמר חזל אויפן פסוק לך רד רד מגדולתך. רשי ברינגס איט דאון אויך דא. ווען דער אייבערשטער טאלד הים לך רד דעי מעיד א עגל סאו רשי זאגט רד מגדולתך. רבונו של עולם וויי? וואט דיד משה רבינו דו? הי דידנט דו נאטינג הי וואז אין העווען הי דידנט איווען סי איט נאטינג וויי שוד הי בי פאנישט לך רד רד מגדולתך יו נאו וויי ביקאוז הים ענד די אידן אר וואן סאו עגל בראט א ירידה אין די אידן בראט א ירידה אין משה לעטס סי אינסייד דלכאורה משה האט דאך נישט געהאט קיין שייכות כלל צום חטא העגל אפילו נישט אין גדר פון מי שיש בידו למחות הי וואזנט היער ווארום ער איז דעמאלט געווען בהר כפשוטו ובפרט ועל אחת כמה וכמה במצבו ברוחניות משה'ס לעוועל אין רוחניות יו נאו וואט איט וואס דען? הי וואס פארטי דעיס וויטאוט פוד, וויטאוט דרינקינג, וויטאוט סליפינג, הי וואס א מלאך. און דען, איי פארוואס זאל דער חטא העגל אנרירן אים? וויי שוד איט טאטש אים? נא, די ענסער איז ווערי סימפל נאו, אקארדינג טו וואט ווי לערנט פון משה, נשיא הוא הכל נאר ווייל משה איז איין זאך מיט ישראל, משה איז וואן טינג מיט אידן, במילא גדולתו ניתנה און איז געווארן איין זאך מיט גדלות ישראל. ישראל איז גדול, הי איז גדול, ישראל איז נאט גדול, הי איז נאט גדול. איין זאך מיט גדולת ישראל, האט דער חטא העגל און ירידה פון ישראל, איטס נאט, איטס נאט, איטס נאט, איטס א קאז און עפעקט, בדרך ממילא געפועלט א ירידה אין משה, ביקאוס די אידן העד א ירידה, איטס א ירידה אין משה, און אט די התאחדות פון משה מיט אידן איז נאך טיפער ווי זיין התאחדות מיט תורה, נאו קאמט די קי, די סיד דעט די רבי איז פוטינג דאון, וואט העפענד היער וויט משה רבינו, די קוועשען וואס משה רבינו עצם איז תורה, האו דיד יו וואנט טו גאו אוועי אוט אוו תורה ביקאוס אוו די אידן, די רבי גאנא סעי דעט די התאחדות פון משה מיט אידן איז מאטש דיפער דען משה רבינו וויט תורה, דזשאסט אנבעליוועבל, ליסען אינסייד וואט די רבי סעיז כשם ווי מען געפינט ביי דעם פאראיינציקונג, און די רבי איז גאנא בי פרוף פרום די אייבישטער. די סעים טינג איז ביי משה רבינו, כשם ווי מיר געפינען ביי דעם פאראיינציקונג פון אידן מיט דעם אויבערשטן, יא, די יוניפיקעישן אוו אידן מיט די אייבישטער, די וואן יוניט, וואט דו ווי סעי, אף על פי אז אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, די זוהר, אז אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, ווי דער פירוש הפנימי פון מאמר חזל אנא נפשי כתבית יהבית, אז דער אויבערשטער האט זיך אליין נפשי אריינגעשריבן און אפגעגעבן אין תורה, ווערי אינטרעסטינג, איים אימבערעסד באט איים אדמיטינג, איי נעווער ניו דעט איטס א פירוש פנימי אין אנא נפשי כתבית יהבית, איי טאט דעטס וואט די גמרא סעיס, איי לוקט אין און איי סא דעט איטס נאט, די גמרא סעיס אנא נפשי כתבית יהבית, וואט דאס די גמרא סעי, אנא נפשי, איי מייסעלף ראט די תורה, דעטס איט, קאמס די אלטער רבי ליקוטי תורה סעיס נא נא נא, קאמפליטלי דיפרענט פשט, אנא נפשי, מיין נפש איי פוט אינטו די תורה, יו וואנע טעיק מי, לערן תורה, יו העוו מי. אנבעליוועבל דעטס וואט די רבי סעיז, דער פירוש הפנימי אין די גמרא, די גמרא איטסעלף דאזענט מין דעט הי פוט אין היז נפש אין די תורה, סאו וועט דער פירוש הפנימי אין אנא נפשי כתבית איז אריינגעשריבן אין תורה, סאו לכאורה דאס איז די הייעסט לעוועל דעט דער קאוד בי, די רבי סעיז נאו, פונדעסטוועגן איז די התאחדות איז די התאחדות פון קודשא בריך הוא. סארי די התאחדות פון אידן מיט קודשא בריך הוא נאך טיפער און העכער דערפון כמאמר חזל א בפירוש א תנא דבי אליהו רבה איז דער שני דברים קדמו לעולם ואיני יודע מה און דען קאמס א קאנקלוזשן וואס ישראל קדמו לתורה וויי וואט דאס איט סעי אין די תורה דבר אל בני ישראל צו את בני ישראל וואס מיט די ישראל וואס במילא אלרעדי בעפאר אוקיי על דרך זה די סעים טינג איז ביי די אייבישטער אורייתא אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד אנא נפשי כתבית יהבית דער אייבישטער הימסעלף איז אין תורה האו קוד בי הייער תורה א איד איז הייער דען תורה קאנעקטעד מיט דעם אייבישטער סעם טינג איז ביי משה רבינו על דרך זה כתוב סוים זה איז ביי נשיא הדור וואס בלשון רשי לערנט ביפאר נשיא נשיא הדור הוא ככל הדור אז זייער התאחדות מיט די אידן פון זייער דור איז נאך העכער פון זייער התאחדות מיט תורה זכרו תורת משה עבדי אז משה מוסר נפשו על התורה everything is fine and good it comes to a איד it's a much higher level of connection אזוי איז אויך די רבי איז עדינג אין ווערי געשמאק אין די חצאי אין די ברעקעטס דעט נאט אנלי ביי נשיא הדור איווען ביי א רעגולער צדיק אלסא דער צדיקים דער איז נשיא הדור און אזוי איז אויך ביי צדיקים בכלל וואס דומים לבוראם דומים לבוראם איז איט סעז איי טינק בראשית רבה נאו אין רות רות רבה און בראשית רבה איטס אין טו פלעיסעס זיי צדיקים דומים לבוראם, סעים טינג אז דער אייבישטער פוט הימסעלף אין תורה, אף על פי אז זיי גיבן זיך אריין אין די ענייני תורה, ווערי אינטערעסטינג פוטנאוט נומבער טערטי, כמו שנתבאר כמה פעמים, כמו שכתוב כבוד קדושת אדמו"ר הרש"ב נשמתו עדן די רבי רש"ב רוט ביפאר הי פעסט אוועי, איך גיי אין הימל און די כתבים לאז איך אייך, וואט דאז איט מין? די פשטות איז, היז גאנע בי פעסינג אוועי און היז גאנע בי בעריד, באט יו נאו יו וואנע געט מי? די כתבים לאז איך אייך יו געט מי אין מיין תורה יו געט מי סאו אל דעי פוט דעמסעלווס אין אין דעיר תורה די סעים אז דער אייבישטער סעז אנא נפשי כתבית יהבית וואס זיי לערנען בפרט זייערע חידושי תורה קומט עס אבער נישט צו זייער פאראיינציקייט וויט אידן די קאנעקשן וויט אידן איז מאטש דיפער בפרט די וואס האבן צו זיי א שייכות במילא אחריות מיוחדת אלסא ווערי געשמאקע ווארט הועווער העז א שייכות צו דיס צדיק אר צו די נשיא נשיא הדור העז א שייכות צו עווריבאדי באט אז די פיפל דעט אר היז פלאק יו נאו לא יעזוב צאן מרעיתו צאן מרעיתו איז גאנץ עם ישראל באט עס א ספעשלטי סאמבאדי הו לערנס היז שיחות און לערנס היז תורה דאס מבצעים איז די רעבע סעז אחריות מיוחדת די רעבע העז אחריות מיוחדת צו אס.

אידן האו מאטש הייער קאנעקטעד טו די רבי דען דען דען תורה נאו ווי גאנע קאם טו אנדערסטענד וואטס גאוינג אן אין אות ה' דאס איז אויך דער ביאור אין בקשת משה מחני נא מספרך און דער טעם וואס האט אריינגעשטעלט זיין עצם מציאות וואס איז פארבונדן מיט תורה צוליב אויך דאס אין נאו ווי גאנע קאם טו אנדערסטענד וואט העפענד טו משה רבינו משה רבינו איז זכרו תורת משה עבדי האו דו יו גאנע סעי טעיק מי אאוט פרום די תורה ענד פאר די חטא העגל נאט פאר צדיקים רבי איז עקספלעינינג איט, וויבאלד אז די התאחדות פון משה מיט אידן עז עסטאבלישד דזשאסט נאו איז נאך העכער פון זיין התאחדות מיט תורה, דערפאר איז די תוצאה דערפון געווען אין ביידע ענינים, ביקאויז משה רבינו'ס קאנעקשאן מיט אידן איז הייער, דער וואס א וויט דיס א טשעינדזש אין טו טינגס איט ברעינגס טשעינדזש, וואט איז איט? א' נאמבער וואן, אז אויך זיין מסירות נפש פאר אידן איז פריער און העכער פון זיין מסירות נפש אויף תורה, ווערי סימפל ענסער, דעטס וויי הי סעיז טעיק מי אוט אוו די תורה, ביקאויז מיין מסירות נפש פאר אידן איז מאר דען תורה. על דרך וואס שטייט אין מגיד מישרים, ווערי אינטרעסטינג סטארי, די רבי ספאוק אבאוט איט א לאט אוו טיימס, ענד דערס פיפל דעט דינייאינג איט, און פיפל אר סעיאינג וואט העפענד, הו ראט די ספר מגיד מישרים איף די בית יוסף הימסעלף, אר סאמבאדי ראט אבאוט דעם, באט איטס ווערי אינטרעסטינג די רבי וואס אלוועיס טאלקינג אבאוט איט, שטייט אין מגיד מישרים אז די בית יוסף האט געדארפט זוכה זיין, דער אייבישטער וואלט געגעבן א ספעשל מעריט צו די בית יוסף, מסירות נפש על קידוש השם. איט שוד קאם טו א פוינט דעט זיי שוד קיל אים אויף קידוש השם. נאר צוליב א געוויסע סיבה, נאובאדי נאוס וואט, איי לוקט אפ, איי קודנט פיינד וואט די ריזען איז, וואט דיד די בית יוסף דיד ראנג דעט דער אייבישטער טאק איט אוועי פראם אים, איי דאנט נאו. אקעי, נאר צוליב א געוויסע סיבה האט מען אים מעניש געווען, און ער האט בפועל דערצו נישט זוכה געווען. הי דידנט זוכה. סאו די רבי עסקינג נאו א קוועשאן, ליסטן טו דיס. וואס אויב ער וואלט אומגעקומען על קידוש השם, וואלט ער נישט געהאט די מעגליכקייט צו מחבר זיין דעם שולחן ערוך וכולי. האול אריכות אין פוטנאוט נומבער טערטי פייוו ווי נאט גאנע גאו אינטו איט, די רבי איז פרוף, די רבי איז ברענגינג פרוף דעט די סטארי וואס ווען הי קעים טו ארץ ישראל הי קעים טו ארץ ישראל דען הי הי פינישטעד אין ארץ ישראל, סאו איף הי וואלד האב דייד די האול קאמפליט שולחן ערוך ווי וואלדנט האב האו קאוד איט בי דער אייבישטער טעלס אים מסירות נפש מסירות נפש קידוש השם וואטס גאנע בי מיט שולחן ערוך האו וואלד האו וואלד ווי ליוו נאו וויטאוט די בית יוסף שממנו, ליסטן טו די לשון אוו די רבי, שממנו תצא תורה והוראה לכל ישראל, עווריטינג איז בעיסד אן די בית יוסף, אף על פי כן איז דאס אן ענין של עונש, עס קאלט אן עונש דעט הי דידנט געט די מסירות נפש, ווי וואלד האב מיסינג די שלחן ערוך, ווייל ווי הויך ס'איז דער עילוי פון תורה קומט עס אבער נישט צו מסירות נפש על קידוש השם. וואס דאס איז מסירות נפש ווייל מ'איז א איד, איט שאוס יו דעט א איד איז הייער דען דען תורה, און אז מען זאל זיך זיין מען זאל זיין אן איד איינס מיט השם דעטס וויי מסירות נפש אלדאו איטס גאנע לעק אין תורה באט איטס גאנע שאו וואט איז א איד מוסר נפש על קידוש השם, סעים טינג איז היער אלסא, משה רבינו געיוו אוועי היז לייף פאר דעט היז עצם אויף תורה הי געיוו אוועי פאר די חטא העגל, דיס איז וואן טינג דעט קאמס אוט פון משה רבינו ביקאוס הי לאווס אידן הי איז קאנעקטעד טו אידן דיפער דען הי איז קאנעקטעד וויט תורה, ב איז די התאחדות די התאחדות ובמילא די מסירות נפש איז מיט און פאר יעדער אידן אין וואס פאר א מצב ער זאל נאר זיין אפילו די עושי העגל ווייל דאס איז העכער פון תורה ווערט עס נישט בטל דורך דעם וואס א איד איז אפגעריסן פון תורה כמאמר חזל אף על פי שחטא ישראל הוא איי סעי דעט די קאנעקשאן איז הייער דען תורה. סאו איווען סאמבאדי דעט דאס די עגל חס ושלום, יא, משה רבינו'ס קאנעקשאן צו אים איז הייער דען תורה, איף איטס הייער דען תורה איז מוסר נפש איווען פאר אים, ביקאויז א איד איז א איד, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. נאו ליסטען טו די ענסער, די רבי איז גאוינג וויט די ענסער, אנד וואט איז מחני מספרך קאנעקטעד טו דיס? און דאס איז אויך דער פירוש אין תשא חטאתם ואם אין מחני מספרך וגומר, וואטס די קאנעקשאן? וואט די טעלינג ר' אושר, יו נאו וואט?

די התקשרות צו אידן, און די התקשרות צו אידן, מסירות נפש פאר די אידן, פשוט אנבעליוועבל דער געשמאק וואס דער רבי איז עקספלעינינג וואט מינס מחני נא מספרך, איז מוישע'ס בקשה און תפילה, ליסטן וואט מוישע סעס, מחני נא מספרך פון תורה, טעיק מי אוט אוו תורה, דעמאלט שטייט בגלוי בלי לבוש כלל מוישע'ס עצמיות'דיגע התאחדות מיט אידן. איף דער איז נאו תורה, משה רבינו איז בעצם מיט אידן הייער דען תורה, און דורך דעם דער איחוד פון אידן מיט קודשא בריך הוא וואס איז העכער פון דער התאחדות מיט תורה, און משה רבינו איז עפעקטינג דעט די קאנעקשאן פון א איד מיט די אייבישטער איז אלסא הייער דען תורה, איף איטס הייער דען תורה באט ביי חטא העגל, און משה רבינו איז גיווינג אוועי היז לייף היז עצם פאר די פאר דיס אידן, אפילו אויף חטא העגל, און דאס פארבינדט זיי דערנאך צוריק. איטס אין די פערענטעסיס ווערי געשמאק, לכאורה די סאמבאדי דאז אן עבירה וואט קאנעקשאן דאז הי העוו, משה רבינו איז ברינגינג הים, ביקאוס הי גאוס הייער דען תורה ווי פארגיוו הים, און דען הי ברענגס הים בעק טו תורה, ביקאוס תורה איז די מעין טינג, תורה איז, עפטער אלל, איז אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, ווי ניד תורה, חס ושלום טו סעי דעט תורה איז נאט, משה רבינו'ס קשר מיט אידן איז מאר דען וויט תורה. אות אות ו. יעס, דעי ווער אלסא אוטסייד אוו תורה.

קאנעקשן מיט מחני ווי אנדערסטענד אלסא איים גאנא גאו הייער פון תורה אות ו על פי כל הנל וועט מען אויך פארשטיין אין אות ו הי איז גאנא סעי וואט איז די קאנעקשן גאנא ענסער די קאנעקשן וויי דוקא ואתה תצווה וויי נאט אין א דיפרענט פרשה ווערי געשמאק על פי כל הנל, אקארדינג טו וואט ווי זשאסט עסטאבלישד, מעין יסוד, דעט משה רבינו איז תורה, באט משה רבינו'ס קאנעקשאן מיט אידן איז הייער דען תורה, וועט מען אויך פארשטיין די שייכות פון בקשת משה מחני צו ואתה תצווה. אט די התאחדות פון משה מיט אלע אידן וואס איז נאך העכער פון תורה, די קאנעקשאן פון משה מיט אל די אידן דעט איז הייער דען תורה ווי עסטאבלישד ביפאר, וואס דריקט זיך אויס אין די בקשה מחני נא מספרך, איי וואנט גאו עבאוו תורה, ווערט ארויסגעבראכט אין דעם ואתה תצווה את בני ישראל. און לוק אין פארטי וואן אלסא א דרך אגב על פי הידוע בענין תשובה שרשה למעלה מן התורה יא תשובה איז הייער פון תורה ביקאז תורה סעד נאו הקדוש ברוך הוא סעז יעשה תשובה שלכן בכוחה למלאות מה שנחסר בלימוד התורה תשובה איז הייער דען תורה אדערווייז יו וואלט בי עיבל טו טו טו קארעקט און פיקס אפ וואט יו דידנט לערן תורה אין איז זה גופא דער רבי רש"ב אין המשך עיין ב' זה גופא נתגלה בתורה דווקא תורה איז רעווילינג יו דעט דער איז א לעוועל הייער דען תורה ווערי געשמאק אויס אלס דאס הארץ אין די איידיע וואס דאס משה'ס מחני נא מספרך גאר אבאוו תורה איט סעז איט קליערלי יא אין תורה איט סעז דעט תשובה איז ריטשינג הייער דען תורה און די זאך דאס ווערט ארויסגעבראכט אין דעם ואתה תצוה את בני ישראל וואס איינער פון די פירושים אין דעם איז ואתה עז ווי עז די כלי יקר סעז ווי עסטאבלישט בעפאר אין די ביגינינג אוו די שיחה וואט איז ואתה די עצמיות פון משה איז מקשר און מחבר תצוה לשון צוותא וחיבור אלע אידן צוזאמען אין איין מציאות

צד די מדרגות פון משה ווען איי טאלק אבאוט די לעוועלס אוו משה וואס זענען פארבונדן מיט א שם יא משה ווען מיר זעען משה אין די תורה וואס דאס איז כולל אפילו יחידה שבנפש איווען ווען היז טאלקינג אבאוט יחידה וואס איז איינער פון די חמשה שמות שנקראו לה עס אן עס א שם עס יחידה איז ווערי היי עס נאט געטינג אפעקטעד איווען פון עבירות חס ושלום עס א ווערי היי לעוועל יחידה פון די חמשה שמות פון נשמה דערגרייכט מען די גילויים שלמעלה יו קוד ריטש גילויים עס א שם עס גילוי וואס זיינען נישט העכער פון תורה ווארום כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא תורה איז שמות אוו די אייבישטער שם איז הגבלה און דערפאר קען מען מיט דער דער מדריגה נישט אויפטון דעם צוותא וחיבור וואס נעמט ארום אלע אידן ממש עס אימפאסיבל טו געט דעט אל די אידן עבירה נאט עבירה עוועריבאדי איז די סעים עוועריבאדי איז מאוחד און הנשיא הוא הכל און הכל הוא הנשיא דווקא ואתה תצוה, די עצמיות פון משה וואס איז העכער פון שם ותואר. דער כלי יקר סעז קליר, ואתה מינס עצמיות. איט דאזענט סעי, איט דאזענט סעי וידבר השם אל משה לאמור, ואתה תצוה. דער עצם הנפש וואס ווערט נישט נתפס אין די חמשה שמות. הייער פון די חמשה שמות. וואס פארבינדט זיך מיטן אתה. און היר קאמס די אינטרעסטינג טינג. דיס אתה אוו משה, ווער איז איט בינג קאנעקטעד? מיט די אתה אוו די אייבישטער. אתה העיקרי ואמיתי אתה שלמעלה עצמותו ומהותו יתברך, וואס באמת לאמיתו איז דווקא נאר אויף עצמות שייך זאגן אתה, אן נאו וואן יו קוד סעי אתה, אנלי אן די אייבישטער יו קוד סעי אתה, לשון נוכח, ושם שמים שגור בפי כל בסי', לוק in פארטי סעווען אין פארטי סיקס ברענגט די רמב"ם, לא נמצאו דעט עווריטינג דעט יו סי איז נמצא מאמיתת המצאו, חס ושלום ואם הוא אינו מצוי, איף דער אייבישטער איז נאט דער, נאטינג איז דער, סאו איז די מציאות אמיתי דעט יו קוד קאל אים אתה. אנלי דיס לעוול אוו ואתה פועל'ט דעם תצוה את בני ישראל דעם צוותא וחיבור פון אלע אידן אפילו די עושי העגל און דעי ביקאם וואן מציאות און דאס איז אויך דער קשר פון ואתה תצוה צום המשך הציווי נאו וויל אנדערסטענד וואט איז די קאנעקשאן ווי סעד וואט איז די קאנעקשאן מיט די האול פרשה ווי טאלקינג אבאוט די קרבנות טאלקינג אבאוט די בגדים וואט איז די קאנעקשאן מיט דווקא היר איט ברינגס אוט דעט משה רבינו איז נאט דער יו גאנא סי וואט די רבי ברינגס אוט די ביוטיפול טינג וואט משה רבינו אין דיס פרשה וואט איז טיטשינג אס, נאמבער וואן ווי לערנט ארעדי דעט ואתה איטס נאט משה, סאו ווערי אינטרעסטינג, לכאורה קאמט אוט משה וואס פאנישט טוק הים אוט פראם היר, באט ביי דעם אייבערשטן איז נאט סאטש טינג, ביי נשיא הדור הי געטס א מאטש הייער לעוועל, הי געטס ואתה תצוה, ענד דיס ברינגס אוט אויער מעלה און אויער קאנעקשאן טו משה, תצוה, צוותא וחיבור נאט אנלי דאס, און דאס איז אויך דער קישור פון ואתה תצוה, נאו וויל אנדערסטענד די קאנטיניועישאן וואט איט סעז עפטער ואתה תצוה. א ווערי פעימאס קוועשן, די רבי סעז אין הערה פארטי ניין, אלל די מפרשים אר עסקינג די סעים קוועשן, וואט איז דעט? ויקחו אליך שמן זית להעלות נר תמיד, איי טינק אין די מאמר דעט ווי סעד ואתה תצוה די רבי געב אוט איז אלסא די קוועשן דער, דלכאורה די העלאת הנרות איז דאך געווען דורך אהרן, און פארוואס איז דער אנזאג ויקחו אליך צו משה? איי רימעמבער וואן יער איך קען נישט שוין נאך. יא איי רימעמבער וואן יער אחרון של פסח ביי פארברענגען, די רבי סעד ביקאויס די ד' כוסות וואס א תקנה אוו די רבי רשב, סעודת משיח וואס פון די בעל שם טוב, ארבע כוסות דער רבי רשב אינאוועיטעד פאר די תמימים, סאו די רבי סעד העז טו דו וויט די תמימים, סאו די רבי סעד דעט דער איז היר דער מנהל אוו תומכי תמימים, רשג, ענד סאגזשעסט דעט עוועריבאדי הוז גאנע טרינק די ארבע כוסות העז טו גאו טרו הים. סאו עוועריבאדי סענד אפ די באטל הי טאטשט איט און סענד איט בעק ע טו גאו טרו וואט איז היר וויי איז איט גאוינג טרו משה רבינו אהרן הכהן נידס די אויל וואט דו יו גיוו איט משה משה איז א מעסענדזשער איז א איז א מעסענדזשער טו אהרן וואט איז גאוינג אן היער און די רבי סעז קושיית המפרשים אלל די מפרשים אר עסקינג א קוועשן ענסער איז אנבעליוועבל שטייט אויף דעם דער ביאור אהרן מצד עצמו איז פועל אויף אידן וועלכע זיינען נרות וועלכע זיינען מוכן לייכטן מיט נר מצוה ותורה אור עובדי השם. אהרן'ס עבודה איז די סעווען קענדלס, איט דאזנט סעי בהדליקך את הנרות רייט? עס איז בהעלותך. איז עלעוועיטינג די סעווען קיינדס אוו נשמות דעט דער איז אין אידן און איז העלפינג אים טו טו סערוו די אייבישטער. וויטש אידן? א איד דעט איז רעדי טו בי א נר איז העלפינג אים. באט אבער דורכדעם וואס ויקחו אליך שמן ווי ניד אל די אידן טו עלעוועיט. הו קוד דו איט משה רבינו טעיקס די אויל, דעטס וואי איי רימעמבער די סטארי וויט די וויין, משה רבינו טעיקס די אויל און הי גיווס איט צו אהרן, דען אהרן טשעינדזשעס, אהרן עלעוועיטס עווריבאדי נאט אנלי דיס אידן דעט זיי אר רעדי טו בי נרות, אבער דורכדעם וואס ויקחו אליך שמן צו משה'ן וואס ער איז מצוה ומחבר אלע אידן כנל, ווערט דאס אויפגעטון אין אלע אידן, אפילו הפשוטים ביותר אלסא דעי אר בינג עלעוועיטעד, זייער עצם שבנפשם ווערט נתגלה, ווי מגלה עווריבאדי, וואט איז עווריבאדי'ס עצם? עצם עצם פון א איד איז אף על פי שחטא ישראל.

אין דיס פרשה מוישעס נעם איז נאט נעסעסערי, ביקאוז היר ווי אלסא אין אלל דיס טינגס ווי ניד דווקא מוישע, וויטש מוישע, ואתה. היז עסענס, לעטס סי אין אות ז', ועל פי זה וועט מען אויך פארשטיין די שייכות פון ואתה תצוה צום תוכן פון כללות הסדרה, וואס דערפאר ווערט נישט דערמאנט שמו של משה אין די גאנצע סדרה. אין דעם גאנצן סיפור וועגן כהונת אהרן ובניו פון די סדרה איז מודגש, ווי סי עווריטינג דעט ווי סי אין דיס פרשה, אלל די טינגס דעט ווי דזשאסט מענטשענד דעט מענטשענד ווי דאס דארף געטאן ווערן דורך מוישען דווקא,

ווי לערנט חת"ת ווי סי דעט משה רבינו ווי טודעי'ס חת"ת איי טינק וויט די וויט די ספרינקל אן די איר און די טאמב און די פוט דער דער איז דער גאנצע חינוך לכהונה פון אהרן ובניו דורכגעפירט געווארן דורך משה ווי דערציילט בארוכה אין דער פרשה וואס איינער פון די ביאורים וואס דער איז על דרך הנל בין ער סאו ווי העוו ארעדי בעיס וויט די מנורה דעט אהרן הכהן קען דו אנלי די איד רעדי טו בי א מנורה ענד דעי דעם הי קען עלעוועיט משה רבינו העוו אן עפעקט אן דעם דעט עלעוועיטס עוועריבאדי סעים טינג וויט אלל די אדער סטאף וואט? אהרן הכהן מצד עצמו איז ענינו כהונה קדושת המשכן, במילא וואלט אויך זיין עבודת הכהונה געהאט א ווירקונג בעיקר נאר אויף עובדי השם. אהרן הכהן איז כהן גדול, הי דאזענט גאו אוט אוו די בית המקדש און הי'ז סעווען דעיס דער בעפאר די יום כיפור, וואט נאט, אהרן הכהן, אהרן הכהן איז די די ווי העוו די ראשי תיבות עש"ן, עולם שנה נפש, יא? הו איז די הייעסט נפש אין עם ישראל? אהרן הכהן די כהן גדול. סאו אהרן הכהן מצד עצמו איז סאו היי וואט העפענס דען דעט הי קוד העוו אן עפעקט אן עובדי השם הי קוד עלעוועיט דעם הי קוד גיוו אים א וועי טו געט הייער און הייער וואס האבן א גלוי'דיגע שייכות צו מנורת המשכן ומקדש די אידן וואס העוו א קאנעקשאן הי עלעוועיטס דעם הייער דורך דעם אבער וואס ואתה משה הקרב אליך את אהרן אחיך לכהנו לי און די רבי ברענגט דאון אין די הערה פיפטי סיקס כמו ואתה תצווה סעים לשון. סעים לשון, ואתה הקרב אליך, אתה קוד דו איט, אנלי אתה קוד דו, וואט איז הי דואינג? הקרב אליך את אהרן אחיך לכהנו לי, איז כהונת אהרן באופן אז עס טוט אויף אין אלע אידן אפילו הפשוטים ביותר, דיס ואתה העז די עפעקט, און דאס איז אויך די טעמים, נאו ווי קאמינג טו די לאסט טינג וואט די רבי איז סעינג היער, די רבי מענטשענד אלסא אין די שיחה דעט ווי העוו מנורה, ווי העוו בגדי כהונה, ווי לערנט ארעדי ואתה, ועשית יו שוד מעיק, חינוך אהרן ובניו איז עווריטינג ביי משה, און נאו קאמס טו די לעסט טינג דעט ווי סי אין דיס פרשה דעט איט דאזענט מעיק עני סענס אלסא אל די מפרשים אר עסקינג די סעים קוועשן דאס איז פון די טעמים וואס גלייך נאך חינוך אהרן שטייט סי די קאנעקשן ביטווין עווריטינג אין די פרשה טו משה וויטש משה ואתה נאט משה נאט משה וויט א נעים און דאס איז פון די טעמים וואס גלייך נאך חינוך אהרן שטייט דער ציווי אויף מזבח מקטר קטורת ולכאורה דער ציווי אויף עשיית מזבח הפנימי געדארפט שטיין פריער אין פרשת תרומה צוזאמען מיטן ציווי אויף אלע כלי המשכן כולל די מזבח החיצון רבונו של עולם, די רבי סעט, די רמבן, די ספרנו ועוד, עוועריבאדי איז עסקינג די קוועשען, יו גיוו מי אין תרומה אלל די טינגס וואט יו מעיד, וויי דיד יו ליוו די מקטר קטורת ביי די ענד אף תצווה, ביקאוס דער'ס א קאנעקשען טו ואתה טו משה רבינו, ווער דו ווי סי איט, די רבי איז גאנע עקספלעין. נא, יו נא וויי, ווייל אט דער ענין אז כהונת אהרן דארף זיין פארבונדן מיט אלע אידן, דריקט זיך אויס אין דעם ענין הקטורת, ווער דו יו סי איט,

ווענעווער אידן מעיק א תענית ציבור אוו סאמטינג דעט איטס נאט גוד, סאו איף דער איז נא פושעי ישראל דער איז א מחלוקת אין מפרשים איף יו מין א פושעי ישראל שוד קאם אינטו די טו פעסט און קאם אינטו שול טו דאווען או ווען הי דאז תשובה דעטס ביקאויז די גמרא סעיז קליר שאין בו מפושעי ישראל באט דער'ס א מאסט מאסט אפיניאנס איז דעט דעי דיד תשובה ארעדי וואט דו איי סי וואט דו איי סי אין קטורת אין קטורת ווי פוט אין חלבנה וואט איז חלבנה ריחו רע. נאט אלאוד טו סעי וואט אין אידיש אדער אין ענגליש, ריחו רע, יא עוועריבאדי אנדערסטענד וואט איט איז, יא? אקעי. איט סמעלס נאט גוד, אקעי, דעטס אין א, אין א, אין א, אין א ווערי נייס וועי, יעס. חלבנה. חלבנה, יא, יא, יא. על דרך ווי גערעדט, על דרך ווי גערעדט פריער, אז משה האט זיך מוסר נפש געווען אפילו פאר די עושי העגל, אדער די טעיק אינטו די קטורת,

סיקסטי טרי, ווערי געשמאק. ועיין שם שיש לומר דער רבי אין ליקוטי שיחות אין חלק י ט, עיין שם שיש לומר שלכן ביום הכיפורים דווקא מתירים להתפלל עם העבריינים. ווער איז די מעין טינג אוו חלבנה? ווער איז די מעין טינג אוו די קטורת? דווקא אין יום כיפור, דאס אז עס איז מותר להתפלל עם העבריינים. סאו ווי פינישד עוועריטינג, אלל די קוועשאנס ווענט אף, און ווי אנדערסטענד אז משה רבינו, וואן טינג איז לעפט. רשי, וואט דיד רשי סעי? רשי סעד, דעט משה רבינו סעד, ווי נאט גאנע סעי דעט, וואס איז דאס, איז טינקינג אבאוט הימסעלף, היז טינקינג אבאוט הימסעלף, האו קאוד איט בי, לעטס סי די ענסער, אות ח. דערפון האט מען אויך א הוראה נפלאה אין עבודת השם. נאו קאמס די הוראה נפלאה, נפלא'דיגע הוראה פאר איטש ענד עוורי וואן. אזוי ווי משה רבינו איז געווען גרייט צו מוותר זיין אויפן ענין הכי נעלה ועיקרי שבו, יא, ווי דזשאסט עסטאבלישט, וואט דיד הי רעדי טו לוז? זיין פארבונד מיט תורה. צוליב אידן, ענד פאר הום, אפילו פאר עושי העגל, פאר די וואנס דעט סערווד די עגל, וואס דאס איז נאכמער ווי ואהבת לרעך כמוך, די תורה טעלס יו, ואהבת לרעך כמוך, דאזנט סעי מאר דען כמוך, משה רבינו דיד מאר דען כמוך, וואטס כמוך אוו משה? תורה, הי געב אוועי איווען מאר דען כמוך, אנבעליוועבל, דער כמוך פון משה'ן איז תורה, זיין גאנצע מציאות איז געווען דורך גענומען מיט תורה, היז היז טרו ענד טרו תורה, וואט דיד הי סעי, איי טינק די אלטע רבי סעד אן די מיטעלע רבי, איף יו קאט היז וועינס, אדער צמח צדק סעד איט, הו סעד איט? צמח צדק סעד איט, דעט סעד, צמח צדק סעד איף יו קאט היז וועינס איטס גאנע גאו חסידות נאט נאט בלאד, משה רבינו איז דורך גענומען עווריטינג איז אן די מיטעלע רבי, אן די מיטעלע רבי, יא יא, עס איז, איז משה געווען גרייט צו מוותר זיין אויף דעם, וויי? כדי צו זיין אין איינעם מיט אידן, הי וואנטס טו בי טוגעדער וויט וויט וויט אל די אידן, כולל וועלכע זענען געווען אפגעריסן רחמנא ליצלן פון תורה. על דרך זה, האט ער אלס רעיא מהימנא געוואלט און געגעבן כח יעדער אידן בכל זמן ומקום ער זאל זיך אזוי פירן. יו נאו וואט משה רבינו'ס דואינג איז די סעים עז הי עלעוועיטס אהרן טו דו וויט עוועריבאדי, הי גיווס אס, טיל טודעי, משה רבינו שבדור גיווס אס די כח טו דו די סעים טינג, טו גיוו אוועי אווער סעלווס פאר א אידן. און דאס איז טענתו, נאו וויל אנדערסטענד וואט רשי סעד, א קאמפליטלי דיפרענט עקספלענעישן וואט רשי סעד, דאס איז טענתו, אויב עס וועט נישט זיין חס ושלום תשא חטאתם איף יו נאט גאנע פארגיוו דעם, ובמילא וואט איז גאנע העפן, דער אייבשטער ענסערד משה רבינו, משה סעד מחני, ערעיס מי, דער אייבשטער סעד איים נאט גאנע ערעיס יו, איים גאנע ערעיס די פיפל הו דיד די עבירה, אשר חטא לי אמחנו מספרי, און ער וועט בלייבן, און ער וועט בלייבן בספרך, משה איז גאנע בי דער. יאמרו עלי שלא הייתי כדאי, יו נאו וואט זיי גאנא סעי, ווארום ער האט זיך נישט געוואלט מוסר נפש זיין ביז מחני מספרך, משה דידנט וואנט דו איט, ענד יו נאו וואט די פראבלעם איז, וואט זיי גאנא סעי אן מי, נאט זיי גאנא סעי אן מי דעט איים נאט ראוי, און מען וועט זיך אפלערנען פון דעם לדורי דורות, א איד איז גאנא קאם און סעי, הא הא, משה רבינו דידנט דו איט, וויי שוד איי העוו מסירות נפש פאר אידן, ואהבת לרעך כמוך איז ענאף, איי דאנט וואנט עני מאר דען כמוך, דעטס וואט משה רבינו סעד, דעטס וואט רשי מענט. ביוטיפול וואט רשי מיינט די הוראה מכל זה וואטס די הוראה, ווי עס דארף זיין בעבודת כל אחד ואחד, איטש ענד עוורי וואן אף אס העז טו לערן דיס און נאו וואט די רבי וואנטס פון אס, ס'איז נישט גענוג וואס מען האט אהבת ישראל און צו יעדער איד, אין וואס פאר א מצב ער זאל נאר זיין, ענאף, איי העוו אהבה טו עוורי איד, איי לאוו עוורי דזשו, די רבי סעז נאו, די אהבה איז כמוך, אקעי, וואט עלס דו יו וואנט, די תורה סעז ואהבת לרעך כמוך, נאר עס מאנט זיך מסירות נפש פאר א צווייטן אידן, און פאר יעדער אידן, וואס דארף זיך אויסדריקן אין אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, עז ווי סעד אין פרקי אבות.